אה, גוט מארגן, וואט א ביוטיפול דעי, סאו אונז שטייען מיר נאך דא אויפן בארג סיני, די אייבערשטער שטייט נאך מיט משה רבינו מיט די קולות וברקים, ער רעדט נאך מיט משה רבינו לעין כל, און ער גיט אים איבער א גאנצע סנעפשאט א מפתח הדברים פון די גאנצע תורה, אזוי אין קורצן דורכגעלאפן רוב מצוות התורה רוב סוגיות התורה, כדי אז די מענטש זאל קענען זעהן, אה דאס האב איך ליב דאס האב איך ליב, סאו לאמיך דאס גיין סטאדיען מער. סאו למעשה האבן מיר יעצט נעכטן גענדיגט פון דעם ענין פון א שור שנגח את האיש, יא? אויב אויב האט ער געשלאגן א מענטש, נישט קיין חילוק א עדאלט א קינד, דארף מען דארף ער באצאלן אזויפיל און אזויפיל, אויב האט ער געשלאגן א עבד דארף ער נאר באצאלן שלושים שקלים, יעצט גייט מען אריבער גיין צו די ארבעה אבות נזיקין ווען דיין ממון האט געשעדיגט יענעמס ממון, וואס איז דעמאלטס די הלכה? סאו ס'איז איינגעטיילט אין פיר קעטעגאריס, ס'איז דא בור, וואס דו עפענסט א בור ברשות הרבים און איינער פאלט אריין, ס'איז דא קרן, וואס דאס איז ווען די בהמה שלאגט מיט זיין גוף, אדער איז דא שן ורגל ווען ער. טוט עפעס וואס ער וואקט למשל אויף דיין פעלד, אדער ער צוקייעט עפעס, עפעס וואס איז דרכו בכך, און וואס איז דעמאלטס די הלכה, צו מ'צאלט נזק שלם צו חצי נזק, צו ס'איז דא א חילוק צו תם און א מועד, מ'וועט זעהן אלע דיטעילס, און נאכדעם איז דא דעם ענין פון אש, וואס דיין פייער, האסט אנגעצינדן א פייער, און ס'איז ארויסגעלאפן און ס'האט פארברענט יענעמ'ס פעלד, און אזוי ווייטער, סאו די, מ'גייט יעצט קאווערן די פיר די ארבעה אבות נזיקין, די ערשטע זאך וואס אונז גיימער קאווערן איז דעם ענין פון בור, וואס טוט זיך אויב איינער עפנט א בור ברשות הרבים, וכי יפתח איש בור, א מענטש עפענט א בור, דאס הייסט עס איז געווען א בור פון צען טפחים, און פארשטייט זיך עס מוז זיין צען טפחים טיף, ווייל לענין מיתה איז מען נאר חייב אויב איז עס געווען צען טפחים, ווייל נאר א צען טפחים'דיגע גריב איז ראוי צו הרג'נען, סאו אפילו א בהמה שטארבט פאלט אריין אין דיין גריב וואס איז נאר ניין טפחים, ביסטו נאכנישט חייב צו באצאלן, סאו וכי יפתח איש בור, א מענטש עפענט אויף א בור ברשות הרבים, און ס'איז צען טפחים, או כי יכרה איש בור ולא יכסנו, ער האט אויפגעגראבן א בור און ער האט עס נישט צוגעדעקט, פארוואס זאגט דאס די תורה, מה דאך אז אויב דו עפנסט נאר איז אוודאי אויב דו גראבסט, נאר מען וויל דא מחדש זיין אז אפילו דו האסט נאר צוגעגראבן דעם לעצטן טפח צו מאכן דעם בור ראוי צו הרג'נען, ביסטו שוין אויך חייב, און ונפל שמה, ס'פאלט אריין אין דעם שור או חמור. און און לכאורה איז שור לערנט מען דאך ארויס שור שור פון שבת אז אלע אנדערע בהמות און חיות אויך, נאר די תורה דרוקט דווקא שור או חמור ווייל שור לאפוקי אדם, ווייל אדם האט דאך דעת ער וואלט געדארפט אבאכט געבן און נישט אריינצופאלן אין דעם גריב, אוי כלים און חמור בין איך מרבה בין איך ממעט אז כלים וואלסטו אויך געדארפט אפהיטן, כלים גייען דאך נישט פון זיך אליין אלא מאי איינער האט עס אריינגעשטופט, נו דער מענטש וואלט געדארפט אפהיטן.

סאו אם על הפתיחה חייב על הכריה לא כל שכן אלא להביא דאס קומט מען מרבה זיין אז כורה אחר כורה שהוא חייב, סאו אויב האט איינער געגראבן ברשות הרבים א גריב פון נײַן טפחים דאס איז נאכנישט ראוי אז איינער זאל שטארבן מיט דעם און צו זיין חייב קומט איינער און ער גראבט צו דעם צענטן טפח איז דער וואס האט צוגעגראבן די צענטע טפח און ער האט עס נישט צוגעדעקט ער איז חייב ולא יכסנו הא אם כסהו איז ער יא פטור. אויב איינער האט, אויב האסטו צוגעדעקט דעם בור, אפילו דו האסט עס צוגעגראבן, ביסטו נאך אלץ פטור, אפילו יעצט קומט א צווייטער און ער דעקט אויף דעם דעקל, ס'בלייבט נישט דיין פאולט די מינוט וואס דו דעקסט עס צו. ובחופר ברשות הרבים דיבר הכתוב, די תורה רעדט דא פון איינער וואס גראבט עפעס ברשות הרבים, ווייל ברשות היחיד קען איך דאך טענה'ן וואס וואס זוכט דיין אקס אין מיין שטח, זאגט די הייליגע רש"י שור או חמור, זאגט רש"י אז נישט דווקא א שור אדער חמור, הוא הדין לכל בהמה וחיה, פארוואס? ווייל שבכל מקום שנאמר, איבעראל אין די תורה ווי ס'שטייט שור או חמור, אנו למדין אותו שור שור משבת, טו איך מאכן א גזירה שווה. פון שור שור משבת שנאמר, ווייל ביי שבת שטייט למען ינוח שורך וחמורך, אז דו דארפסט לאזן רוען דיין שור וחמור אז ער זאל נישט טון קיין מלאכות, איז מה להלן, פונקט ווי ביי שבת איז כל בהמה וחיה כשור, ס'איז נישט נאר די די איסור צו טון מלאכות איז נישט נאר פאר שור וחמור, נאר עני אנדערע בהמה וואס דו האסט, שהרי נאמר, ס'שטייט דאך במקום אחר עס שטייט וכל בהמתך אז אלע דיינע בהמות דארפן רוען אום שבת, סאו זעה איך אז אפילו ס'שטייט נאר שורך וחמורך בין איך מרבה. אלע אנדערע בהמות און חיות אויך, אף כאן איבעראל אנדערש וואו ס'שטייט די ווארט שור אדער חמור, איז כל בהמה וחיה כשור, געלעכערט נאך חסי', אז פונקט ווי דארטן איז עס אלע בהמות און חיות איז עס דא אויך אלע בהמות און חיות. איי לכאורה וואלט גענוג געווען אז דו שרייבסט נאר שור אדער נאר חמור, וואס אבער שרייבסטו ביידע? ווייל כ'וויל דיך נאך עפעס מרבה זיין, ולא נאמר שור וחמור, אלא שור ולא אדם, כ'וויל ממעט זיין א אדם ווייל ער האט דאך דעת, און חמור ולא כלים, ווייל א כלי קען דאך נישט גיין אויף זיינע אייגענע פיס, אלא מאי איינער האט עס אריינגעשטופט, איינער האט עס אריינגעווארפן. סאו אויב אזוי קען איך טענה'ן אז יענער וואלט געדארפט עס אפהיטן. יעצט בעל הבור דארף באצאלן, ישלם. זאגט רש"י בעל הבור וואס הייסט עס איז דאך ברשות הרבים. סאו בעל התקלה דער וואס האט געמאכט די תקלה ברשות הרבים אף פי שאין הבור שלו שעשאו ברשות הרבים עשאו הכתוב בעליו להתחייב עליו בנזקין, בנזקיו וואס הייסט אז כאטשיג ס'איז נישט אין זיין רשות וויבאלד ער האט עס אבער געמאכט. רעכן איך עס כאילו ס'איז זיינס, כסף ישיב לבעליו, ס'הייסט ישיב לרבות שווה כסף ואפילו סובין, סאו לכאורה וואלט ווען געדארפט שטיין כסף ישלם לבעליו, אדער וואלסט געדארפט אויסלאזן די דריי ווערטער אלל טוגעדער וואס ס'וואלט געדארפט שטיין בעל הבור ישלם, און והמת יהיה לו וואס פעלט אויס בכלל די כסף ישיב לבעליו, קען מען מרבה זיין אז איך קען באצאלן פון עני פארם אוו פעימענט, וואס הייסט מטלטלין, קען איך באצאלן סיי מיט געהעריגע געלט סיי מיט שווה כסף.

זיי האבן גענומען ווען ס'קומט צו באצאלן מיט מטלטלין, מיט כסף, קען מען באצאלן עני פארם אוו פעימענט. סאו למעשה אבער דארף מען ווען מען באצאלט מיט קרקע דארף מען אייביג באצאלן במיטב שדהו אזוי ווי מען וועט זען שפעטער. און דארטן ווען ס'שטייט מיטב שדהו קענסטו אויכעט באצאלן מיט כסף און אז דו באצאלסט מיט כסף קענסטו באצאלן אפילו סובין און פסולת. נאר די ענין איז ווען דו באצאלסט מיט קרקע דארף עס דווקא זיין עידית פארוואס ווייל ס'איז שווערער צו אפלאודן ס'איז שווערער צו פארקויפן, ווען דו באצאלסט מיט כסף קענסטו געבן עני כסף אפילו פסולת ווייל ס'איז גרינג אויפצולאודן און אז ס'פארקויפט זיך נישט דא העט זיך עס פארקויפן אין א אנדערע שטאט פאר טאפ דאלער. זאגט די הייליגע רש"י והמת יהיה לו פארוועם דארף די מת זיין? לניזק פאר דער וואס איז געשעדיגט געווארן, דער אונער פון דעם טויטע בהמה, ווייל שמין את הנבילה ונוטלה בדמים ומשלם לו המזיק עליה תשלומי נזקו, וואס הייסט איך נעם דעם נבילה, לאמיר זאגן ס'איז נאך דא וועליו אין דער נבילה פון פופציג דאלער, איז דער שאדן אויך געווען הונדערט פופציג דאלער, לייג איך צו הונדערט פופציג דאלער וואס איך דארף אים צוצאלן קעש, און והמת יהיה לו קומט מען מרבה זיין אז דער פחת נבילה איז אויכעט לניזק, מיענינג טו סעי. איך רעכן אויס די נבילה וויפיל ס'ווערט געווען בשעת ס'איז אריינגעפאלן אין די בור, בשעת ס'איז אריינגעפאלן אין די בור איז עס געווען א פרישע נבילה, א גוי וואלט געלאפן ער וואלט געדזשאמפן אויף דעם, און ער וואלט געצאלט דערפאר טאפ דאלער, וואס טוט זיך אבער אז די דין תורה ציעט זיך אויס, און מ'לאזט די נבילה זיצן אין די בעקיארד, עס פארלירט וועליו יעדן טאג עז איט גאוס, און פון פון א פופציג דאלערדיגע נבילה איז עס געווארן א פינף און צוואנציג דאלערדיגע נבילה ווייל ס'האט זיך אויסגעשלעפט די פרייז, זאג איך נישט אז דער מענטש דארף אים יעצט געבן הונדערט פינף און זיבעציג דאלער, ניין, והמת יהיה לו מיינט אז פון די מינוט וואס ס'איז טויט דעמאלטס רעכן איך אפ וויפיל וויפיל די נבילה איז, און די פחת נבילה איז נישט די שאדן פון דער מזיק. סאו האבן מיר איצט געענדיגט די ערשטע פון די ארבעה אבות נזיקין, דאס איז געווען בור, זייער שיין אויסגעשמועסט וואס די ענין איז, יעצט די צווייטע פון די ארבעה אבות נזיקין איז קרן, דאס איז ווען א בהמה שטופט, שטויסט, שלאגט, מיט זיין גוף, און ער הרג'עט א צווייטע בהמה, איז וואס איז דעמאלטס די הלכה, לאמיר זען, וכי יגוף שור איש את שור רעהו די שור פון א מענטש, האט געשטופט, געשטויסן, עני פארם אוו. טשעפען אן מיט די גוף, את שור רעהו און רעהו דווקא, ולא של הקדש ולא של גוי וויאזוי די גמרא דרשנ'ט, און ומת, יענעמ'ס בהמה שטארבט, איז יעצט וואס איז די הלכה, די תורה וויל בעצם זאגן אז מען דארף באצאלן חצי נזק, אבער ער זאגט דאך עס נישט קלאר, ער זאגט דאך נישט קלאר ישלם חצי נזקו, נאר ער מאכט דאך א חידה, און וואנס דו גייסט סאלוון די חידה, גייסטו סיי געוואר ווערן אז מען דארף באצאלן חצי נזק, און אגב אורחא העסטו געוואר ווערן נאך אפאר אנדערע הלכות, סאו יעצט גייט די תורה געבן דעם זאך וואס מ'דארף דא טון? סא ס'איז אין א סינעריאו ווי ביידע בהמות זענען איקוועלי ווערד, סיי דער מזיק'ס בהמה און סיי דער ניזק'ס בהמה בחייו, איז עס געווען ווערד די זעלבע, לאמיר זאגן צוויי הונדערט דאלער, דארף מען טון אזוי, ומכרו את השור החי, מ'דארף פארקויפן דעם לעבעדיגן אקס, און דא פארקויפן מיינט נישט דווקא פארקויפן, מ'דארף אויסרעכענען וויפיל ס'איז ווערד, און מ'דארף אים געבן האלב, וחצו את כספו מ'דארף עס צוטיילן האלב גייט פאר די מזיק האלב גייט פאר די ניזק, און וגם את המת יחצון מ'דארף אויך אויסרעכענען וויפיל די נבילה איז ווערט, און האלב גייט פאר די מזיק האלב גייט פאר די ניזק, סאו ס'וועט אייביג אויסקומען, אויב זענען ביידע בהמות געווען בחייהם, איז זענען ביידע ווערט געווען די זעלבע, איז אז דו גייסט יעצט צעטיילן די לעבעדיגע מיט די טויטע, גייט אייביג אויסקומען אז דער ניזק זאל באקומען פונקטליך האלב וויפיל מ'האט אים שאדן געמאכט, לאמיר זען א סינעריאו, לאמיר זאגן זיין בהמות, ביידע בהמות זענען געווען צוויי הונדערט דאלער ווערט, יעצט ווען איינס איז געשטארבן איז יענץ נאר ווערט פופציג דאלער, קומט אויס אז דו דארפסט אים צוגעבן יעצט,

סאו קומט אויס אז דו געסט אים סעווענטי פייוו דאללערס קעש, איז וויפיל איז זיין שאדן געווען? פון פופציג דאללער ביז טו האנדרעד דאללערס איז דאך א האנדרעד ענד פיפטי דאללער לאס, סאו האלב פון די הונדערט פופציג דאללער איז סעווענטי פייוו דאללער, סגייט אויסקומען אז דער באקומט קעש פון האלב פון זיין נזק פון אן טאפ פון זיין בהמה פון זיין פון זיין נבילה. און אזוי אויך אז דו מאכסט דעם סינעריאו אויף עני אנדערע פארם, צי די נבילה איז יעצט ווערט הונדערט דאלער צי ס'איז ווערט פֿופֿצן דאלער, אויף עני נומבער וואס דו מאכסט אז די נבילה איז ווערט, אויב דו צוטיילסט ביידע, גייט אייביג אויסקומען אז יענער באקומט קעש, האלב פון זיין שאדן. לאמיר עס איינמאל נאכאמאל אדורכלויפן. ס'איז געווען צוויי הונדערט דאלער ווערט. יעצט איז זיינס ווערט נאר פֿופֿציק דאלער. האט ער א שאדן פון הונדערט פֿופֿציק דאלער. מ'צוטיילט ביידע, לעטס סעי מ'פארקויפט טאקע ביידע. מ'פארקויפט נישט, באט ס'בלייבט ווערד. לעטס סעי מ'וואלט עס פארקויפט. וואלט אריינגעקומען דא פֿופֿציק דאלער קעש פון די טויטע, צוויי הונדערט דאלער קעש פון די לעבעדיגע.

ווען ס'איז די ווען ס'איז איקוועלי ווערט, וואס בעצם וואלט די תורה געדארפט פשוט שרייבן אז מען געט חצי נזק, די תורה מאכט מיר דווקא דעם רידל ארויסצולערנען אז ווען ס'איז נישט איקוועלי ווערט דארף מען נאך אלץ נאר באצאלן פון די גוף הבהמה, וואס דאס וואלט איך נאר געוואוסט אויב וואלט איך געשריבן דעם רידל און איך זאג אז וחצו את כ מען דארף עס פארקויפן וחצו את כספו, וואס הייסט אויב האט מיין בהמה נאר ווערד צוויי הונדערט דאלער און דיין טאטאל שאדן איז יעצט טויזנט דאלער ווייל דו האסט געהאט א צוויי טויזנט דאלערדיגע בהמה, און ס'איז יעצט בנבילה נאר ווערט טויזנט דאלער, זאג איך זאג איך נישט אז דער מזיק דארף באצאלן קעש דאס איבעריגע וואס ער האט שאדן געמאכט, ניין ער דארף נאר באצאלן חצי נזק ביז מען מעקסט אויט די בהמה וואס ער האט, אויב האט מען עס שוין אויסגעמעקסט דארף ער אים נישט צולייגן קיין פעני, דאס וואלט איך נישט געוואוסט אויב וואלט איך עס ווען נישט געמאכט אין די רידל, אויב וואלט איך פלעין געזאגט משלם חצי כספו דעמאלטס וואלט חצי משלם חצי נזק וואלט איך דעמאלטס געזאגט ער דארף באצאלן כל הון דעלמא ביז דו קומסט אן צו האלב פון יענעמ'ס שאדן. זאגט דער הייליגער רש"י וכי יגוף מיינט ידחוף ער וועט שטופן, די בהמה וועט שטופן דעם דעם אנדערן בהמה מיט זיין גוף, סאו בין בקרניו סיי מיט זיינע הערנער, בין בגופו, בין ברגלו, בין שנשכו בשיניו סיי האט אים געביסן, אלעס דאס זענען תולדות דקרן וואס ער טוט עס מיט זיין גוף, כולן בכלל נגיפה הם שאין נגיפה אלא לשון מכה, שור איש מיינט שור של איש א אקס פון א מענטש, ומכרו את השור, גייט יעצט זאגן, זאגט יעצט רש"י דעם ענין פון דעם רידל דא אין דעם פסוק. אז מען רעדט דא פון א סינעריאו אז בשווים הכתוב מדבר, אז ביידע זענען איקוועלי ווערט, סאו שור שווה מאתיים, שהמית שור שווה מאתיים, מען רעדט דא פון א צוויי הונדערט דאלערדיגע אקס וואס האט געהארגעט א א צוויי הונדערט דאלערדיגע אקס, איז יעצט גייט אויסקומען א סינעריאו גייט אויסקומען א חידוש אז בין שהנבילה שווה הרבה, סיי צו די נבילה לאמיר זאגן אן עקזעמפל אז ס'איז ווערט נאר פופציג דאלער, בין שהיא שווה מעט, סיי צו ס'איז ווערט פֿינף און צוואַנציק דאלער כשנוטל זה חצי החי ווען מ'נעמט דעם האלב פון די ווערט פון די לעבעדיגע וואס הייסט הונדערט דאלער און חצי המת אונזער סינעריאו איז געווען אז מ'נעמט פֿינף און צוואַנציק דאלער פון די טויטע איז וזה חצי המת וחצי המת איז דער מזיק נעמט האלב פון ביידע און דער ניזק נעמט האלב פון ביידע גייט אויסקומען אז כל אחד מפסיד חצי נזק יעדער עה האט נאר שאדן האלב וויפיל די שאדן איז געווען. שהזיקה המיתה אזוי ווי אונז האמיר אויסגערעכנט אז ס'בלייבט איבער נאר א הונדערט פֿופֿציק דאלערדיגע שאדן און די דארפסט אים נאר צוגעבן סעווענטי פייוו קעש פארוואס זאל די דארפסט אים געבן וואן טווענטי פייוו און די האסט דאך אים שוין געגעבן פֿופֿציק ווייל די נבילה בלייבט ביי יענעם האט עס נישט פארקויפט גייט אויסקומען די האסט אים צוגעגעבן קעש לויט פונקטליך האלב וויפיל יענער האט שאדן געהאט דורך דעם אז די בהמה איז געשטארבן סאו למדנו דאס קומט מיר לאזן הערן שהתם משלם חצי נזק דאס ווייל כ'האב מיך געמאכט דעם רידל אויף א סינעריאו ווי זענען שווה דאס וויל מען לאזן הערן די תורה אז אייביג דארף מען באצאלן חצי נזק, פארוואס ווייל שמן השווין אתה לומד לשאינן שווין, ווען ס'איז שווין קענסטו טאקע טון דעם טריק און פארקויפן ביידע און ס'וועט אויסקומען פונקטליך חצי נזק, אבער ביי אינן שווין קען איך קען איך דאך דאס נישט טון, ווייל אויב יענעמס איז געווען ווערט אלס לעבעדיג צוויי טויזנט דאלער און יעצט איז בנבילה איז עס ווערט נאר טויזנט דאלער, דעמאלטס זאג איך שוין נישט אז מ'זאל פארקויפן ביידע, פארוואס זאל דער מזיק דארפן נישט באקומען יעצט קיין פראפיט פון דעם ענין? סאו ווייל אבער ביי שווין קען מען עס יא טון, האב איך ארויסגעלערנט אז לשאינן שווין דארף מען אויך נאר באצאלן חצי נזק, כי דין התם לשלם חצי נזק, לא פחות ולא יותר. פרעגט יעצט רש י או יכול אפשר ניין? אפשר זאל איך זאגן אז אף בשאינן שווין בדמיהן, כשהן חיה, כשהן חיים, אמר הכתוב דאך האט דער תורה געזאגט יחצו את שניהם. זאגט אבער רש י עס קען נישט שטימען ווייל אם אמרת כן אויב מ'וועלן אזוי זאגן איז פעמים שהמזיק משתכר הרבה וועט דער מזיק נאך ארויסגיין מיט א פראפיט פון דעם פארוואס ווייל כשהנבילה שווה לימכר לנכרים הרבה יותר מדמי שור המזיק ס'וועט אויסקומען אז ס'וועט זיין די נבילה איז געווען א צוויי טויזנט דאלערדיגע אקס מיט א פעטן פעטן בהמה די גוים דזשאמפן אויף דעם זיי האבן זייער ליב די נבילה זיי וועלן צאלן טאפ דאלער פאר דעם און וועט אויסקומען אז מ'צוטיילט עס נאך אלץ וועט דער מזיק ארויסגיין מיט א פראפיט, ווייל מ'וועט עס מאכן איקוועל, סאו האלב פון א טויזנט דאלערדיגע נבילה איז פֿינף הונדערט דאלער, האלב פון א צוויי הונדערט דאלערדיגע איז הונדערט, סאו ער געט אים האלב פון זיינס און יענער געט אים האלב פון זיינס, וועט ער נאך ארויסגיין מיט א פראפיט פון פֿיר הונדערט דאלער, ואי אפשר שיאמר הכתוב שיהי' מזיק נשכר, עס קען נישט זיין אז די תורה זאל זאגן אז די מזיק זאל זאל זאל מאכן א פראפיט. פאר דעם קען נישט זיין פון די זייט אויב איז די נבילה מער ווערט קען נישט זיין אז די תורה וויל זאגן אז מען דארף עס צוטיילן ווען ס'איז נישט שווה יעצט וואס טוט זיך אויף די פארקערטע זייט אפשר איז מיינס וואס איך האב געשטויסן איז ווערט צוויי טויזנט דאלער און יענעמס איז נאר געווען צוויי הונדערט דאלער סאו קומט אויס אז איך וועל אים געבן מער אפשר דארטן האסטו שוין נישט דעם ארגומענט אז אין המזיק נשכר אפשר זאל איך טאקע זאגן אפשר וויל טאקע די תורה פאר אזא פאל אז מען זאל יא צוגעבן מער מער וויפיל האלב פון די שאדן איז געווען. זאגט אבער רש י אז דאס קען אויך נישט זיין, פארוואס ווייל או שפעמים שהניזק נוטל הרבה יותר מדמי נזק שלם, שחצי דמי השור המזיק שווים יותר מכל דמי השור הניזק, ס'קען אויסקומען אז מיינס איז ווערד צוויי טויזנט, יענעמס איז נאר געווען צוויי הונדערט דאלער, זיין שאדן איז נאר געווען לאמיר זאגן הונדערט פופציג דאלער, יעצט אז איך גיי אים געבן האלב פון א צוויי טויזנט דאלערדיגע בהמה גייט דאך יענער מאכן. פאר פייוו טיימס מאר וויפיל די האלב פון די שאדן איז געווען, ואם אמרת כן אויב מיר וועלן וועלן אזוי זאגן, הרי תם חמור ממועד וועט אויסקומען אז א תם איז הארבער פון א מועד, ווייל ביי א מועד צאלסטו נזק שלם, ס'איז געווען האסט באקומען א שאדן פון צוויי הונדערט דאלער, כ'צאל דיר צוויי הונדערט דאלער, וועט אויסקומען אז ביי א תם וועט אויסקומען אויב דארף מען טון דעם דעם סינעריאו אז מ'דארף צוטיילן מ'דארף פארקויפן ביידע, וועט אויסקומען אז יענער וועט מאכן אסאך מער ביי א תם, און קענסט נישט זאגן אז א תם זאל זיין הארבער פון א מועד. סא על כרחך לא דיבר הכתוב אלא בשווין. די רידל, די חידה וואס די תורה געבט דיך דא, רעדט זיך נאר ווען ביידע זענען איקוועלי ווערד בחייהם. און ולמדך און דאס קומט מען נאר לאזן הערן שהתם משלם חצי נזק, אז מ'דארף באצאלן חצי נזק. און מן השווים תלמוד לשאינן שווין אזוי ווי רשי האט פריער געזאגט שהמשלם חצי נזק שמין לו את הנבילה. און מה שפחתו דמיו בשביל המיתה די דיפרענס, סא יעצט איז עס ווערד פופציג דאללער, איז ס'געווען ווערד צוויי הונדערט דאללער, האסטו דא א דיפרענס פון הונדערט פופציג דאללער, דארף ער אים צוגעבן קעש, סעווענטי פייוו דאללערס, נוטל חצי הפחת והולך, ער נעמט דעם האלבן פון וויפיל ס'איז ווייניגער געווארן, און ער וואקט מיט דעם ווייטער. איז יעצט שטעלט זיך א מורא'דיגע קשיא, אויב איז די גאנצע זאך געווען נאר צוצוקומען אז מ'דארף באצאלן חצי נזק, זאג מיר, ער באצאלט חצי נזק, וואס מאכסטו מיר א גאנצע חידה, איך זאל אויספיגערן? ניין, איך וויל דיר ארויסלערנען נאך עפעס, וועגן דעם האב איך עס דווקא אויפגעסעט אויף אזא חידה, און ולמה אמר הכתוב בלשון הזה, און ולא אמר ישלם חציו, ללמד און עס קומט מיר ארויסלערנען שאין התם משלם אלא מגופו, ואם נגח ומת, אויב מיין בהמה איז געווען ווערד צוויי הונדערט דאללער, און ס'איז געשטארבן, יעצט איז עס נאר ווערט פופציג דאלער, קענסטו מיר נישט קומען אפמאנען דיין צוויי הונדערט דאלערדיגע לאס מער ווי פופציג דאלער, איך געב דיר פופציג דאלער און איך וואק אוועק, אין הניזק נוטל אלא הנבלה, און די זעלבע זאך ואם אינה מגעת לחצי נזקו יפסיד, אויב איז לאמיר זאגן מיינס יא געבליבן לעבן, אבער האלב, מיין צוויי הונדערט דאלערדיגע אקס קומט נישט אן קיין כי הוא זה נישט צו דיין דריי טויזנט דאלערדיגע לאס לעטס סעי, איז יפסיד, האט ער שאדן, איך צאל נאר פון דעם. סאו ווען די תורה זאגט מיר עס ווען נישט אין אזא חידה, וואלט איך געמיינט מען באצאלט חצי נזק ריגארדלעס צו דו האסט ווערד אין דיין בהמה ש שהזיק, צו דו האסט נישט קיין ווערד דערינען. אויב איז עס ווערד צוויי הונדערט דאלער און עס איז געווען א שאדן פון פֿינף הונדערט דאלער, נעם ארויס ביטע דרײַ הונדערט דאלער אוט אוו פאקעט און צאל אים. אבער ווייל די תורה זאגט מיר אז מען דארף פארקויפן דעם בהמה און מען דארף עס צוטיילן, איז דאך געדרונגען פון דעם, און די תורה זאגט מיך עס טאקע בשווים. אבער ער זאגט מיך עס ווייל איך וויל וויסן, ער וויל איך זאל וויסן אז מען נעמט נאר ארויס וויפיל ס'איז דא וועליו אין די בהמה וואס ס'האט געשעדיגט, און נישט אז איך דארף אים צוצאלן קעש. אינעווייניג, או שור שוה מנה, שנגח שור שוה חמש מאות זוז, אינו נוטל, אלא את השור, נעם איך נאר דעם אקס, שלא נתחייב התם לחייב על בעליו לשלם מן העליה, מען דארף נישט באצאלן מן העליה, וואס הייסט מען דארף נישט צוצאלן קיין קעש, און מען דארף נאר געבן וויפיל איך האב דא, און און נאכדעם קען איך אוועק וואקן, אפילו עס קומט נאר אן צו א דריטל, צו א פערטל, צו א צענטל אפילו, פון דיין פון דיין שאדן, און ווען ווייל די תורה די תורה וויל איך זאל עס וויסן האט ער מיר עס געמאכט א סענעריאו בשווים, וואס ביי שווים האט ער מיר געזאגט אז מען דארף עס פארקויפן און צעטיילן, לערן איך ארויס פון דעם אז נאר וואס איז דא דא וועליו אין די בהמות נאר דאס דארף איך באצאלן, מער פון דעם נישט. יעצט דאס איז אלעס געווען זייער שיין ביי א תם, ביי א תם וואס האט נאך קיינמאל נישט געשלאגן פאר דעם, סאו מילא האסטו זיך נישט געמוזט אזוי גוט אפהיטן, איז די הלכה מ'צאלט נאר חצי נזק און מ'צאלט נאר פון די בהמה ארויס, וואס טוט זיך אבער או נודע, זי הייבט זיך אן נאכן פסוק ל"ה האט זיך אנגעהויבן אז וכי יגוף שור איש, ער האט געשטויסן, דאמאלס דארפסטו באצאלן חצי נזק, וואס טוט זיך אבער אז ער האט געשטויסן און כי שור נגח הוא מתמול שלשום, ס'הייסט ער האט היינט געשטויסן פלאס האט ער געשטויסן נעכטן ער האט געשטויסן אייערנעכטן האלט שוין נאך דריי מאל, און עדות זענען געקומען אים אנווארענען אז אויב גייסטו עס נישט אפהיטן און ס'גייט שטויסן נאכאמאל. גייט עס ווערן א מועד און דו גייסט זיין חייב צו באצאלן נזק שלם, און וואס טוט ער? ער איז א פושע און ולא ישמרנו בעליו, ער טוט עס נישט אפהיטן כאטשיג ער ווייסט, איז דעמאלטס די הלכה שלם ישלם שור תחת השור, באצאל דאס גאנצע, און דא זאג איך שוין נישט אזוי ווי פריער אז מען באצאלט נאר ארויס פון דיין בהמה שנגח, פון א מועד צאלט מען אוט אוו פאקעט מן העליה, און והמת יהיה לו, די מת אבער, דאס בלייבט יא פארן ניזק, און דאס איז די זעלבע ענין ווי פריער אז איך דארף נאר צוצאלן אן טאפ. דאס הייסט אויב האסטו געהאט א בהמה פון צוויי הונדערט דאלער און יעצט איז די נבילה ווערט פופציג דאלער דארף איך אים נאר צוצאלן הונדערט פופציג דאלער טו פיל אפ די געפ ביז נזק שלם אבער די פחת נבילה דאס איז שוין נישט מיין פראבלעם דאס איז דיין פראבלעם סאו אויב ציעט זיך ארויס די דין תורה איז און ס'איז געווארן ווערט פון פופציג דאלער נבילה איז יעצט נאר ווערט טווענטי דאלער איז עס נישט מיין פאולט איך צאל דיר אן טאפ פון פיפטי אן ביז מ'קומט אן צו די פול שאדן זאגט די הייליגע רש"י או נודע. זאגט רש"י או לא היה תם, דא רעדט מען שוין פון א פאל וואס איז נישט קיין תם, אלא נודע ס'איז באוואוסט, אז נאכן היינטיגן קלאפ איז עס באוויסט געווארן כי שור נגח אז ער איז שוין נעכטן געווען א שור נגח, ער האט שוין נעכטן געשטויסן, היום ומתמול שלשום הרי שלש נגיחות, ס'הייסט שוין דריי מאל וואס ער האט געשלאגן, און דעמאלטס באקומט ער א התראה, און ס'גייט ארויס און ס'שלאגט נאכאמאל, איז שלם ישלם שור, נזק שלם, והמת יהיה לו, לניזק, די מת גייט ארויס, בלייבט פארן ניזק אזוי ווי פריער געשמועסט, ועליו ישלים המזיק עד שישתלם ניזק. כל נזקו, ס'הייסט ער דארף באצאלן אן טאפ פון דעם, מ'רעכנט אויס די נבילה, און מ'צאלט אן טאפ פון דעם קעש וויפיל די איבעריגע דאס איז געווען, סאו ווייטער לכאורה וואלט די תורה געדארפט גיין ווייטער יעצט צום דריטן פון די ארבעה אבות נזיקין, אבער די תורה האקט אריין מיט די ענין פון גניבה, כי יגנב איש שור או שה, א מענטש גנב'עט א שור אדער א שה, וטבחו, און ער טוט עס שעכטן או מכרו אדער ער טוט עס פארקויפן, און דווקא אויב ס'איז טבחו או מכרו, ווייל נאר דעמאלטס איז שייך דעם ענין וואס גייט שטיין א מינוט ארום, אז וואס? אז חמישה בקר ישלם. פינף דארף מען באצאלן תחת השור, אויב האסטו געגנב'עט א אקס דארפסטו באצאלן פינף, אויב האסט עס געשחטן און פארקויפט, און וארבע צאן תחת השה דארפסטו באצאלן פיר שעפעלעך אנשטאטס די שעפעלע וואס דו האסט פארקויפט אדער געשחטן. און די ענין פון שעכטן און פארקויפן ווייל די תורה וויל אייביג ווי גרינגער ס'איז פאר א מענטש צו גנב'נען אלץ א גרעסערע עונש וויל וויל ער ס'זאל זיין אזוי אז די מענטש זאל זיך מער אפהיטן. איז דא געווען א מענטש וואס ער האט געגנב'עט עפעס וואס דרייט זיך אין די פעלדער און די די פאסטוכער לאזן פאשענען די די שעפעלע און די סאו ס'איז סאך גרינגער עס צו פארקויפן. פלאס איז דער מענטש נאך געגאנגען ער האט עס פארקויפט אדער ער האט געוואלט אזוי ווי קאווערן זיינע טרעיסעס איז ער געגאנגען פארקויפן אדער זיך געשאכטן די בהמה אז מ'זאל נישט קענען אז ס'איז ער. אה, דו טוסט אזא עסק, דו גנב'סט עפעס וואס איז גרינג צו גנב'נען, און אויך טוסטו עפעס כדי צו קאווערן דיינע טרעקס, דעמאלטס באקומסטו א הארבע שטראף און דארפסט באצאלן פיר אדער פינף מאל און נישט קענסט נישט ארויסדרייען דזשאסט מיט כפל אזוי ווי א רעגולער גנב. זאגט די הייליגע רש"י חמשה בקר אמר רבי יוחנן וואס עפעס דווקא פיר אדער פינף? אמר רבי יוחנן בן זכאי חס המקום על כבודן של בריות שור שהולך ברגליו א שור וואס קען גיין אויף זיינע אייגענע פיס ולא נתבזה בו הגנב לנושאו על כתפו ער דארף זיך נישט פארשעמען מיטן גיין מיטן טראגן אויף זיין אקסל איז משלם חמשה דארף ער באצאלן פינף שה שנושאו על כתפו ער האט אביסל בושות ווען ער גנב'עט עס איז משלם ארבעה צאלט ער נאר פיר. הואיל ונתבזה בו, און דא געבן מידה טובה מרובה ממידה פורענות ווען א מענטש ווערט פארשעמט דורכן טון א א גוטע זאך, ער טוט א עפעס א גוטע נושא, ער איז זיך מוסר נפש פארן אייבערשטן ער ווערט פארשעמט פאר דעם איז אוודאי און אוודאי מידה טובה מרובה ממידה פורענות אז מען דארף באצאלן אז מען גייט באצאלן פאר דעם מענטש ארבעה וחמישה פלאס פלאס פלאס. אמר ר' מאיר. בוא וראה געב א קוק כמה גדול כוחה של מלאכה שור שביטל ממלאכתו חמישה א שור יענער וואלט דאך געקענט אקערן דעם טאג וואס דו האסט עס געגנב'עט וואלט ער דאך געקענט אויפאקערן זיין פעלד מיט דעם האסטו מבטל געווען ממלאכה דארפסטו באצאלן פינעף אקסן שה שלא ביטל ממלאכתו מען ארבעט נישט מיט קיין מיט קיין שעפעלע דארפסטו טאקע נאר באצאלן פיר האסט דא צוויי טעמים פארוואס שור שור פינעף און שה נאר פיר.

איז ארבע צאן תחת השה, וואס עפעס דארפסטו זאגן דעם גאנצן ענין נאכאמאל, יגנוב איש שור או שה, וטבחו או מכרו, איז חמשה בקר ישלם תחת השור, וארבע, וואס עפעס זאגסטו איבער דעם שור און שה, די איבעריגע שור און שה איז דאך איבעריג, פאר דעם וויל מען דא זאגן אז עס איז נישט אזוי ווי פריער וואס כ'האב געזאגט אז שור שור משבת, אז ס'מיינט נישט לאו דווקא שור נאר עני אנדערע בעל חי, די תורה וויל מען דאך דא דאפלען שור ושה אז דווקא ביי שור ושה איז דא דעם ענין פון ארבעה וחמישה, פארוואס? ווייל נאר ביי דעם איז עס גרינג צו גנב'נען, און נאר ביי דעם. איז שייך וטבחו או מכרו אז ער האט עס געשאכטן צו קאווערן זיינע טרעיסעס, און דעמאלטס נאר דעמאלטס איז ער טאקע חייב ארבעה וחמישה, אבער מה שאין כן אלע אנדערע בהמות, וואס איז אסאך שווערער ווייל יוזשעלי האלט די אנדערע בהמות ליגט דאך איינגעשפארט ביי אין די רשות היחיד פונעם אונער, ס'ליגט נישט אזוי פרעמד אין די פעלדער און זיי גייען ארום פאשענען, און אים איז עס שווערער צו גנב'נען, דאס האב איך אים שוין נישט געקנס'ט אזא הארבע עונש. סאו אם במחתרת ימצא הגנב, וואס טוט זיך אז א מענטש קומט גנב'נען, און האלט מיטן אויפגראבן א א גרוב אריינצוקומען אין דיין הויז, און ער וויל דיך עמבושן, הי איז רעדי טו קיל יו אויב גייסטו אים כאפן, ס'איז נישט אז ער קומט אריין די טיר ער טרייט זיך אויסצובאהאלטן, און אויב זעהט ער אז איינער קוקט וועט ער אנטלויפן, ער קומט דא מיט די מטרה אז אויב וועסט דיך קעגן שטעלן קעגן אים וועט ער דיך הרג'נען, דעמאלטס איז די הלכה אז והוכה און דער עניוואן, נישט דווקא די באלעבאס, עניוואן וואס האט געהארגעט דעם מענטש איז ומת אין לו דמים, איז ער נישט עובר אויף רציחה. פארוואס? ווייל יענער איז געקומען מיט די אינטענשאן צו הרג'נען, אז ער איז געקומען מיט די אינטענשאן צו הרג'נען איז דאך די הלכה הבא להרגך השכם והרגו, האט ער נישט קיין דין בין החיים ווייל ער האט שוין די הלכה השכם והרגו, ער האט שוין די הלכה ווי א טויטער, סאו אז ער האט נישט קיין דם התמצית אין לו דמים, ממילא איז מען פטור אפילו מען הרג'עט אים. סאו זאגט די הייליגע רש"י אם במחתרת, כשהיה חותר את הבית, ווען ער האט נאך געהאלטן אינמיטן דעם אקט פון אויפגראבן. איז דעמאלטס איז די הלכה אז מען דארף אים אז מען קען אים הרג'נען און מען איז נישט חייב אויף דעם, אין לו דמים, אין זה רציחה, הרי הוא כמת מעיקרו ווייל ס'הייסט כאילו ער איז שוין טויט פון פאר דעם, כאן למדתך תורה אז אם בא להרגך השכם להרגו, אז א מענטש קומט דיך הרג'נען מעגסטו אים גיין הרג'נען ווייל די יענע מענטש איז שוין קאנסידערט דעד, די מינוט וואס ער האט אפגעמאכט אז ער גייט הרג'נען א צווייטן איז ער שוין קאנסידערט טויט, און זה להרגך בא, ער דאך געקומען דיך צו הרג'נען פארוואס שהרי יודע הוא שאין אדם מעמיד עצמו ורואה שנוטלין ממונו בפניו ושותק. סאו איינמאל ער קומט גראבן און ער קומט אזוי ארויס גנב'נען די דזשולערי, איז ער דאך קלאר אז אז ער גייט זיין רעדי צו הרג'נען ווען ער קומט ווען שטילערהייט ער קוקט צו איינער קוקט, און ער איז רעדי צו אנטלויפן די מינוט דעמאלטס איז ער נישט קיין טויטער מענטש, ער איז א פלעינער גנב, אבער איינער קומט במחתרת, ער ווייזט זיך ארויס אז ער איז מיט די אינטענשאן צו האלטן דא מלחמה, איז וועגן דעם א בלאגע האט ער אין לו דמים האט ער איז מען נישט עובר אויף רציחה אויף אים, לפיכך על מנת כן בא שאם יעמוד בעל הממון כנגדו יהרגנו. סאו וואס טוט זיך אבער אם זרחה השמש עליו, ס'הייסט אפילו ער איז במחתרת, דאס האבן מיר אונז פריער גערעדט אז אויב איז ער במחתרת, אויב איז ער נישט במחתרת איז ער פטור, אדער, און דאס איז שוין נישט קיין חילוק צו ס'איז בייטאג צו ס'איז ביינאכט, אייביג ווענדט זיך וואס די אינטענשאן איז, אויב די אינטענשאן איז צו האלטן מלחמה מיט דעם וואס גייט זיך קעגן שטעלן קעגן אים, איז ער א טויטער, אין לו דמים, אויב איז, אויב זעט מען אז ער איז רעדי צו אנטלויפן, איז ער נישט, ער איז נישט במחתרת. דעמאלטס דעמאלטס איז גוט וואס טוט זיך אבער אם זרחה השמש אפילו איז ער איז במחתרת נאר אם זרחה השמש איז קלאר ווי די טאג אז ער גייט דיך נישט הרג'נען למשל א טאטע קומט גנב'נען פון זיין זון איז דמים לו אפילו ער קומט במחתרת איז דמים לו איז מען יא עובר אויף רציחה נאר וואס די הלכה שלם ישלם ער דארף יא באצאלן סאו קוק אהער פריער ווען ס'איז געווען במחתרת איז זאג איך אז אויב האט וואלט מען אים אויב האט מען אים געהארגעט איז נישט דא קיין רציחה פארשטייט זיך אויב מ'האט אים נישט געהארגעט און ער האט גע'גנב'עט דארף ער נישט באצאלן, פארוואס? וועגן ס'קם ליה מדרבה מיניה, וויבאלד איך האב אים אפגעסטעמפלט אלס א טויטער, האט ער דאך באקומען עונש מיתה, אין לו דמים, מ'איז נישט עובר אויף אים הרג'נען, אז מ'איז נישט עובר אויף אים הרג'נען האט ער דאך באקומען דעם עונש מיתה, איז קם ליה מדרבה מיניה און ער דארף נישט באצאלן, דא קומט אבער א מענטש וואס איז אפילו במחתרת, אבער ס'איז יש לו דמים, ס'הייסט אויב מ'וואלט אים ווען געהארגעט וואלט עס ווען געווען א ענין פון רציחה, האט ער דאך שוין נישט באקומען דעם עונש מיתה, וועגן דעם שלם ישלם, וועגן דעם דארף מען באצאלן קעש. מען דארף יא באצאלן, כאילו אן אנדערע גניבה, אם אין לו אבער אויב האט ער נישט ונמכר בגנבתו דארף מען אים פארקויפן אלס א עבד עברי כדי אפצוצאלן דעם חוב. זאגט די הייליגע רשי אם זרחה השמש עליו, אין זה אלא כמין משל, דאס הייסט אם ברור לך הדבר שיש לו שלום עמך, כשמש הזה, פונקט אזוי ווי די זון שהוא שלום בעולם, כך פשוט לך שאינו בא להרוג, אפילו יעמוד בעל הממון כנגדו, איז קלאר, אפילו ער קומט במחתרת איז זיכער אז מען גייט, אז ער איז נישט רעדי צו מלחמה האלטן, כגון, וועלכע סענעריאו, למשל, אב החותר לגנוב ממון הבן. בידוע שרחמי האב על הבן ואינו בא על עסקי נפשות, למשל א טאטע קומט, ס'איז זיכער אז ער האט רחמנות אויפן זון, ער איז נישט רעדי צו הרג'נען, איז אויף אזא פאל איז יש לו דמים, ווייל ס'איז קלאר אז ער איז נישט געקומען און שוין פאלט שוין אוועק דעם בא להרגך השכם והרגו, אבער אויף וויבאלד ס'פאלט אוועק דעם בא להרגך השכם והרגו, קומט שוין צו די ענין פון אז ער דארף באצאלן, וועגן איך האב שוין נישט דעם ענין פון פון קם ליה מדרבה מיניה אזוי ווי פריער, דמים לו, כחי הוא חשוב ווערט פאררעכנט ווי א לעבעדיגער און רציחה היא אם יהרגנו בעל הבית, אויב די בעל הבית הרג'ט אים הייסט עס רציחה, שלם ישלם, הגנב ממון שגנב, ואין חייב מיתה, דארף מען נישט הרג'נען. ואונקלוס שתרגם אם עינא דסהדיא, די תרגום טייטשט אביסל אנדערש די פסוקים, און זאגט אם עינא דסהדיא, דאס וואס שטייט אם זרחה השמש מיינט אויב די אויגן פון עדות פאלן ארויף אויף אים, דאס הייסט אז ס'איז דא מענטשן וואס זעען אים, וואס דעמאלטס קוקט אויס ווי ער איז נישט רעדי צו הרג'נען, פארוואס? ווייל ער זעט ווי מענטשן זעען, סאו ער גייט דאך נישט דא טון, ער גייט דאך נישט דא טון קיין רציחה אין פראנט פון וויטנעסעס, סאו לקח לו שיטה אחרת, די תרגום האט וואס האט געטייטשט אז ס'רעדט זיך דא פון עדות האט גענומען אן אנדערע מהלך אין די פסוקים, לומר צו זאגן שאם מצאוהו עדים קודם שבא בעל הבית, וכשבא בעל הבית נגדו. התרו בו האבן זיי אנגעווארנט דעם בעל הבית שלא יהרגהו ער זאל אים נישט הרג'נען פארוואס ווייל זיי זעען דאך קלאר אז יענער מענטש גייט נישט הרג'נען ווען ווען מענטשן זעען איז דמים לו איז אויב איז דער בעל הבית עניוועי געגאנגען אפילו מ'האט אים מתרה געווען איז ער איז ער עניוועי געגאנגען און געהארגעט די גנב איז חייב עליו אם הרג אם הרגו איז ער יא חייב אויף רציחה שמאחר שיש עדים לו אין הגנב הזה בא על עסקי נפשות ולא יהרוג את בעל הממון וויבאלד ס'איז דא מענטשן וואס זעען איז דא וויטנעסעס וועט ער דיך נישט הרג'נען ממילא אז ער הרג'עט נישט פאלט דאך שוין אוועק דעם בא להרגך השכם והרגו ממילא אז דו הרג'סט אים ביסטו יא חייב אם המצא תמצא בידו זאגט אבער די פסוק. דאס הייסט עס איז פריער געווען א ענין אז ער האט גע'שחט'ן אדער פארקויפט דעם בהמה. וואס טוט זיך אבער אז מען טרעפט דאס בידו הגניבה, משור, עד חמור, עד שה, נישט קיין חילוק וואס, אלעס חיים, ס'איז געבליבן לעבן, ס'הייסט ס'איז נישט געווען קיין טביחה און מכירה. און אויכעט. חיים, שנים ישלם דארף ער באצאלן, לעבעדיג, שנים ישלם און איך זאג שוין נישט אזוי ווי פריער אז והמת יהיה לו, און אויב שטארבט עס איז די פחת נבילה פארן ניזק. ניין ניין ניין ניין. און חיים שנים ישלם מען דארף באצאלן כאילו ביידע זענען לעבעדיג ס כאילו ס'איז לעבעדיג און דארף באצאלן א דאפלטע פארציע כפל אם המצא תמצא זאגט די הייליגע רש"י ברשותו שלא טבח ולא מכר איז משור עד חמור כל דבר בכלל תשלומי כפל בין שיש בו רוח חיים בין שאין בו רוח חיים שהרי נאמר במקרא אחר על שה על שלמה על כל אבידה ישלם שנים לרעהו בקיצור אז משור עד חמור מ'קומט מרבה זיין אז אפילו א זאך וואס לעבט נישט דארף מען אויך באצאלן כפל איז די ענין פארוואס איך זאג דא א זאך וואס לעבט יא ווייל איך וויל דיר זאגן אז אז חיים שנים ישלם אז ולא ישלם לו מתים. און די קען נישט באצאלן, אה ס'מיר געשטארבן אין מיין פראפערטי, איך האב עס נישט געשאכטן אבער ס'איז געשטארבן, און דא האסטו דיין נבילה און גיי, ניין, ער דארף אים באצאלן לעבעדיגע אלא חיים, או דמי חיים, דארף מען באצאלן אדער די עקשועל לעבעדיגע פלאס נאך איינס, אדער די געלט פון א לעבעדיגע, פון צוויי לעבעדיגע. יעצט גייט, האט מען אריינגעהאקט דא מיט די ענין פון גניבה, וואס טוט זיך, גייט מען אבער צוריק צו די ד' שומרים, צו די ארבעה אבות נזיקין, וואס טוט זיך מיט מיט שן ורגל, פריער האט מען גערעדט פון קרן אז ער. טשעפעט איינעם מיט זיין גוף, און ס'איז נישט כדרך, ס'איז נישט דרכו בכך פון דעם בהמה צו בייסן אדער שטויסן איינעם מיט זיין הארן, אויך האט ער נישט קיין שום הנאה, וואס טוט זיך אבער כי יבער איש שדה או כרם ושילח את בעירו, איינער איז גורם אז יענעמ'ס פעלד זאל ווערן אינגאנצן מקולקל, וויאזוי טוט ער, וויאזוי איז ער דאס גורם, אז ושילח את בעירו, ער שיקט ארויס זיינע בהמות זאלן גיין וואקן אויף יענעמ'ס פעלד, אדער ובער בשדה, אדער ער גייט שיקן זיינע בהמות און חיות זאלן גיין עסן פון יענעמ'ס תבואה. בשדה אחר, איז וואס איז דעמאלס די הלכה? מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם דארף ער באצאלן נזק שלם, ער דארף באצאלן פון זיין עידית שלו, סאו בעצם דא קען מען אויך באצאלן אויב צאלט מען מיט מטלטלים קען מען באצאלן מיט מיט סובין אזוי ווי מען האט פריער געשמועסט, נאר ווייל די ווייל דא רעדט זיך פון אז מען האט שאדן געמאכט יענעמס פעלד איז דאך יוזשעלי באצאלט מען פאר א שאדן פון פעלד מיט א אנדערע פעלד און אז באצאלסט מיט א אנדערע פעלד דארפסטו באצאלן מיטב שדהו, זעלבע זאך דארטן, דארטן רעדט מען פון א ענין אז מען האט שאדן געמאכט יענעמס חפץ. צו זאגן אז יענעמס חוב איז געווענטליך צאלט מען צוריק מיט מטלטלין, און פאר דעם שרייבט דארט אין די תורה מען קען באצאלן מיט סובין, מיט כסף ישיב לבעליו קענסטו באצאלן מיט סובין, אבער דארטן איז דארטן און דא זענען ביידע די זעלבע הלכות, עני פארם אוו פעימענט פון נזיקין, אויב טוט מען עס מיט קרקע דארף עס זיין מן העידית, און אויב טוט מען עס מן מטלטלין איז גענוג אז ס'איז אפילו פון פסולת מיט סובין, פארוואס ווייל מטלטלין האט דאך די קולא אז קענסט עס טראגן אין א אנדערע שטאט ווי ס'האט מער וועליו. זאגט די הייליגע רשי כי יבער את בעירה ובער, סאו כולם לשון בהמה, כמו אנחנו ובעירנו, זעה איך אז די בער יבער איז אלעס א לשון פון בהמה, סאו נישט לאפוקי פון די מאן דאמרים וואס ווילן זאגן אז די פסוק גייט אויך ארויף אויף די היזק פון אש, רשי וויל זייער קלאר מאכן אז דא רעדט מען פון א בהמה, דא רעדט מען פון שן ורגל, סאו זאגט די הייליגע רשי כי יבער, יוליך בהמותיו בשדה, או בכרם של חבירו ער טוט.

אויב זיי טוען אויפעסן און זיי טוען מבער זיין יענעמס פעלד, סאו האסטו דא ביידע, טוט מבער זיין יענעמס פעלד וויאזוי? אדער איינע פון די צוויי וועגן, אדער דורך רגל אדער דורך שן, און ביי ביידע איז די הלכה מ'דארף באצאלן נזק שלם. זאגט די הלכה בשדה אחר, בשדה של איש אחר, מיטב שדהו ישלם, ס'הייסט שמין את הנזק, מ'דארף אפשאצן וויפיל די שאדן איז געווען, ואם בא לשלם לו קרקע דמי נזקו, אויב ווילסטו באצאלן מיט קרקע, איז ישלם לו, און דא איז אויך מדויק אין די ווערטער פון רשי, אז. ער קען אים געבן טעקניקלי כסף, און אז ער געבט אים כסף קען ער אים געבן פסולת. אז דו קומסט אים באצאלן מיט קרקע, דעמאלטס ישלם לו ממיטב שדותיו, אם היה נזקו סלע, יתן לו שוה ער דארף אים געבן א פעלד וואס איז ווערט א סלע מעידית שיש לו. למדך הכתוב שהנזקין שמין להם בעידית כדי אז יענער זאל קענען אויפלאזן, זאל קענען פארקויפן די פעלד גרינגערהייט, ער זאל קענען צוריק ארויסנעמען זיין לאס שנעלערהייט. וואס טוט זיך יעצט? גייט מען צום דריטן ענין פון. די פערדע ענין פון די ארבע אבות נזיקין דאס איז אש, כי תצא אש איז ארויסגעגאנגען פון זיך אליין א פייער פון דיין פראפערטי ומצאה קוצים ס'האט אנגעכאפט דערנער ונאכל גדיש ס'האט אויפגעגעסן אפילו א גדיש, ס'הייסט א גדיש איז שוין רעדי תבואה וואס איז שוין אפגעשניטן או הקמה נאר א כל שכן א גדיש או הקמה אפילו ס'האט נאר אויפגעגעסן א קמה וואס איז אויפגעשטעלטע תבואה אין יענעמס פעלד או השדה ניטאמאל עס האט געהאט תבואה ס'איז פלעין געווען א אויפגעאקערטע פעלד רעדי צו רעדי צו איינזייען איז נאך ניטאמאל געווען איינגעזייט, איז דעמאלטס אייביג די הלכה שלם ישלם המבעיר את הבערה, דער וואס האט געפירט, דער וואס האט אנגעצינדן לכתחילה די פייער, ער דארף באצאלן, אפילו ער האט נישט גורם געווען ס'זאל געשען, ס'איז ארויסגעגאנגען פון זיך אליינס. און זאגט דער הייליגער רשי כי תצא אש, אפילו מעצמה אפילו ס'ארויס פון זיך אליינס, ומצאה קוצים, איז קרדונש בלעז, ונאכל גדיש, שליחכה בקוצים. עד שהגיעה לגדיש האט זיך אנגעכאפט אין אזעלכע דערנער אז ביז אנגעקומען צום גדיש אדער צום קמה המחוברת בקרקע, אדער אויב ס'איז אנגעקומען עד השדה, שליחכה את נירו, אז עס איז אנגעקומען ביז, די פייער איז אנגעקומען ביז יענעמ'ס אויפגעאקערטע פעלד, און וצריך לניר אותה פעם שניה, יעצט איז געווארן אזוי פארהארטעוועט פון גאנצן פארברענט, דארף מען דארף מען עס אויפאקערן נאכאמאל, איז דעמאלטס אלע דריי פלעצער איז די הלכה אז שלם ישלם המבעיר, אף על פי שהדליק בתוך שלו, אפילו דו האסט אנגעצינדן טעקניקלי די פייער אין דיין פראפערטי, און וויאזוי ס'איז די פייער איז ארויס פון זיך אליין, על ידי קוצים שמצאה איז ער חייב לשלם פארוואס, לפי שלא שמר את גחלתו שלא תצא ותזיק האסט נישט אפגעהיטן אז ס'זאל נישט ארויסגיין, און אז דו האסט נישט געהיטן ביסטו חייב. גייט מען יעצט אריינדזשאמפן נאו גענדיגט די אבות נזיקין גייט מען אריין צו די ד' שומרים, די ד' שומרים זענען איינגעטיילט אזוי, ס'דא א שומר חינם, וואס א שומר חינם איז פטור בגניבה ובאבידה און ער איז חייב בפשיעה, נאכדעם איז דא א שומר שכר, וואס ער איז חייב בגניבה ובאבידה, פארוואס? ווייל ער באקומט דאך באצאלט פארן אפהיטן, ער דארף דאך עס אפהיטן עס זאל נישט גע'גנב'עט ווערן און עס זאל נישט פארלוירן ווערן, אבער ווען עס קומט צו אונסין אז יענער שטייט די בהמה שטארבט פון זיך אליין, אדער עס קומען רויבערס, איז ער פטור. וואס טוט זיך ביי א שואל איינער וואס בארגט, איז אייביג חייב אפילו ביי אונסין, פארוואס? ווייל ווייל ווייל כל הנאה שלו, די בעל הבית האט דאך נישט קיין שום הנאה, דו בארגסט עס פון אים, דו נוצט נאך זיין חפץ, איז ביסטו חייב אפילו עס שטארבט פון זיך אליינס. ס'דא אבער איין אויסוועג, אז אויב איז עס מתה מחמת מלאכה, וואס הייסט דו בארגסט א שור כדי צו אקערן דיין פעלד, און ס'שטארבט, איז דאך געדרינגען פון דעם אז די שור איז נישט קעיפעבל צו גראבן, וואלסטו דאך קיינמאל נישט געבארגט דעם חפץ. ממילא וועגן דעם ביסטו פטור אויף מתה מחמת מלאכה, מ'וועט זען באלד אין די פסוקים אז ס'דא נאך א פטור אויף א שואל, און נאכדעם איז דא א שוכר. א שוכר א איינער וואס רענט ארויס יענעמס בהמה, איז דעמאלטס איז עס שוין א מחלוקה, פארוואס? ווייל ביי א שוכר איז דאך, איז דאך פאלט דאך אוועק, ס'איז נישט דא די ארגומענט פון א שואל אז כל הנאה, אז ער האט נישט, אז כל הנאה שלו, ער האט דאך נישט, נישט כל הנאה שלו, ער האט דאך באצאלט קעש פאר דעם. פאר דעם איז א מחלוקה ר' מאיר און ר' יודא, צי ס'איז האט א דין פון א שומר שכר, צי ס'האט א דין פון א שומר חינם, מ'וועט באלד זעהן די דיטעילס. זאגט די הייליגע פסוק, הייבט מיר אן מיט א שומר חינם, וואס די הלכה אז כי יתן איש אל רעהו כסף או כלים, א מענטש געבט פאר איינעם געלט אדער כלים לשמור אפצוהיטן, און די תורה זאגט דא כסף וכלים ווייל דאס איז דרכו בכך אז מען בעט איינעם א טובה לייג מיר עס אריין אין דיין סעיף, מה שאין כן א בהמה וואס דאס דארף האבן קאנסטענט שמירה, איז רוב מאל צאלט מען יא, אבער דא פארשטייט זיך אז אויב איינער גיבט פאר א שומר בחינם א בהמה אדער א חיה איז עס די זעלבע הלכה, סאו וגונב און ס'איז און יענער טענה'ט, יענער שווערט אז ס'איז גע'גנב'עט, יענער טענה'ט אז ס'איז גע'גנב'עט געווארן מבית האיש, אם ימצא הגנב ישלם שניים, אויב טרעפט מען דעם גנב, דארף דער גנב באצאלן שניים, און דער שומר חינם איז פטור מגניבה ואבידה, וועגן דעם איז ער, איז די גאנצע ריספאנסעבילעטי אראפ פון זיין קאפ, און אז מען טרעפט דעם גנב דארף דער גנב באצאלן צוויי פאר דעם אריזשינעל בעל הבית. סאו זאגט רש"י אויף דעם, וגונב מבית האיש לפי דבריו, לויט זיינע רייד, דאס הייסט ער זאגט אז ס'איז גע'גנב'עט געווארן, דעמאלטס איז ער פטור, אם ימצא הגנב ישלם שניים, ישלם הגנב שניים לבעלים, דער גנב דארף באצאלן א דאפלטע פארציע, אזוי ווי יעדע ענין פון גניבה מען דארף באצאלן כפל. יעצט וואס טוט זיך אבער אם לא ימצא הגנב? מען האט נישט געטראפן דעם גנב. און דער באלבאס פון דעם אייטעם? ער טענה'ט, אנטשולדיגט, דו האסט עס גע'גנב'עט. דו ווילסט מיר דזשאסט ארומדרייען ווי דו כישופ'סט מיר ארום דאס אז דו זאגסט מיר אז איינער האט עס גע'גנב'עט. איך באקלאג, איך קלאג דיר. און ונקרב בעל הבית אל האלהים. דער באלבאס איז געקומען, די באלבאס רעדט זיך דא דער דער שומר, דער שומר חינם איז געקומען צום צום בית דין און ער האט געשוואוירן אז ניין, איך האב עס נישט גע'גנב'עט. און בתנאי דווקא ווען ארבעט די שבועה נאר בתנאי אז אם לא שלח ידו במלאכת רעהו, אויב האט ער זיך קיינמאל נישט באנוצט מיט דעם פיקדון, ווייל אויב האט ער זיך אמאל עווער באנוצט מיט דעם פיקדון, איז אפילו ס'איז שפעטער גע'גנב'ט געווארן איז ער יא חייב בגניבה ואבידה, ווען זאג איך אז א שומר חינם איז פטור בגניבה ואבידה, איז נאר דווקא אויב ער האט קיינמאל נישט צוגערירט צו דעם אייטעם, ער האט עס געהאלטן אין זיין סעיף ער האט עס פשוט אפגעהיטן, אז ער נוצט עס יא איז ער יא חייב אויב ס'איז גע'גנב'ט געווארן, סאו אויב שווערט ער אויף אזא פאל אז. אז ער האט אז ס'איז גע'גנב'עט געווארן, און די תנאי טשעקס אוט אז ער האט קיינמאל נישט גענוצט דעם דאס, איז על כל דבר, איז דעמאלטס איז ער פטור טעקניקלי. די שבועה אז ער האט טענות איך שווער און איך ווער פטור פון גניבה, פארוואס? ווייל גניבה ואבידה בין איך פטור. יעצט זאגט רש"י אם לא ימצא הגנב מ'וועט שוין זען וואס די אויב מ'פרעגט אים אפ. באט קודם פשוט פשט אז ונקרב בעל הבית אל האלהים ער האט געשוואוירן. און און ס'איז געווען די תנאי לא שלח ידו במלאכת רעהו, איז פשוט פשט אז ער איז פטור, פארוואס ווייל א שומר חינם איז פטור בגניבה ואבידה, יעצט אם לא ימצא הגנב, זאגט רש"י ובא השומר הזה שהוא בעל הבית, און ונקרב אל הדיין מ'האט אים צוגעברענגט צום בעל צום צום בית דין, לדון עם זה, צו האלטן דין תורה מיט דעם וואס האט דאס אפגעהיטן וואס טענה'ט אז ס'איז גע'גנב'עט געווארן, און ולישבע לו, מ'הייסט אים שווערן, שלא שלח ידו בשלו, און ער האט אים געהייסן שווערן אז ער האט נישט גענוצט דעם חפץ. איז דעמאלטס איז די איז די הלכה אז ער איז פטור. יעצט וואס טוט זיך על כל דבר פשע? וואס טוט זיך אז ס'קומט אבער עדות וואס טענה'ן אז דער דער בחור איז הייבט זיך די שבועה איז געווען א שבועת שווא, ער האט עס יא גע'גנב'עט, ער האט יא פושע געווען אין דעם אין דעם חפץ, על שור, צי ער האט געשוואוירן על שור, על חמור. צי די שבועה איז געווען על שה, צי די שבועה איז געווען על שלמה אויף א קלייד, און אויכעט צי די שבועה איז געווען על כל אבידה אז ס'איז פארלוירן געווארן, איז אשר יאמר כי הוא זה, און דא איז דא עדות וואס זאגן אז כי הוא זה, דער טענה'ט אז ס'איז פארלוירן געווארן, דער טענה'ט אז ס'איז גע'גנב'עט געווארן, דער טענה'ט אז ס'איז געשען א אונס מיט דעם, דא ליגט עס, דער בחור דא האט עס גע'גנב'עט, סאו עד האלהים יבא דבר שניהם, האט מען דא צוויי ארגומענטס, דער שומר טענה'ט אז ניין, ס'איז גע'גנב'עט געווארן. ס'איז פארלוירן געווארן. און די עדות טענה'ן אז ניין, ער האט אליינס פושע געווען אין דעם. ברענגט מען ביידע'ס ארגומענטס צום בית דין, איז אשר ירשיען אלהים ישלם שניים לרעהו, דעם וועם מ'טוט מרשיע זיין, ער באצאלט. אויב טשעקן די עדות ארויס אלס אלס אנעסט עדות, דארף דער שומר באצאלן פאר'ן ארידזשינעל בעל הבית א דאפלטע פארציע. אויב טשעקט אבער ארויס אז זיי זענען עדים זוממין, דארפן די עדים זוממין באצאלן כפל פאר דעם שומר, פארוואס זאל זיין כאשר זמם לעשות לאחיו, און זיי האבן געוואלט אז דער שומר זאל באצאלן פארן בעל הבית צוויי, דארפן זיי באצאלן פאר אים צוויי. זאגט דער הייליגער רשי על כל דבר פשע, שימצא שקרן בשבועתו, מ'האט געטראפן אז ער איז א שקרן, שיעידו עדים שהוא עצמו גנבו, עס איז געקומען עדות אז ניין, ער האט עס אליינס גע'גנב'ט, און וירשיעוהו אלהים על פי העדים. איז געווען וואס איז די הלכה איז ישלם שניים לרעהו לימדך הכתוב דא קומט די תורה לאזן הערן שהטוען בפקדון לומר נגנב ממני ונמצא שהוא עצמו גנבו איז משלם תשלומי כפל אויב איינער טענה'ט ביי פקדון אז ס'איז גע'גנב'עט געווארן פון מיר ונמצא שהוא עצמו גנבו מ'טרעפט אז ער אליין האט עס גע'גנב'עט משלם תשלומי כפל נאר דעמאלטס דארף ער באצאלן כפל ואימתי איז ווען דארף ער באצאלן כפל בזמן שנשבע נאר אויב ער האט געשוואוירן ואחר כך באו עדים נאכדעם זענען געקומען עדות און האבן אפגעפרעגט זיין שבועה געזאגט אז ער האט געהאט א שבועת שוא נאר דעמאלס איז ער חייב צו באצאלן כפל שכך דרשו רבותינו ונקרב בעל הבית אל האלקים קריבה זו איז שבועה דאס וואס שטייט ונקרב מיינט אז ס'איז שבועה ווי ווייסט ער דאס אתה אומר לשבועה או אינו אלא לדין אפשר מיינט עס פלעין אז מען האט געהאלטן א דין תורה און בית דין פסקנט אן קיין שבועה שכיון שבא לדין וכפר לומר נגנבה איז מיד יתחייב כפל גלייך ווערט ער וואנס בית דין באשולדיגט אים דארף דארף ער באצאלן גלייך כפל אם באו עדים שהוא בידו. זאג איך דיר אז ניין דווקא בשבועה פארוואס ווייל נאמר כאן שליחות יד פריער שטייט. אם לא שלח ידו במלאכת רעהו, און שפעטער ונאמר למטה ביי שומר שכר ווי מ'וועט שוין זעהן שטייט אויך די ווארט שליחות יד, און פונקט ווי אין דארטן שטייט ווייטער אז שבועת השם תהיה בין שניהם אם לא שלח ידו, איז מה להלן דארטן שטייט שלח ידו נעבן שבועת השם, זעה איך אז ס'געווען נאר ביי שבועה האט מען אים געקענט מחייב זיין אף כאן שבועה, נאר דורך א שבועה קען מען אים מחייב זיין צו באצאלן כפל, נאר אויב ער האט געשוואוירן און מ'האט אים אפגעפרעגט נאר דעמאלטס באצאלט ער כפל, אם יאמר אשר יאמר כי הוא זה, סאו לפי פשוטו, ס'איז געשטאנען אשר יאמר כי הוא זה. אביסל פריער אין פסוק, דער דער רש"י האט געשריבן קודם דער ישלם שניים לרעהו, באט אשר יאמר כי הוא זה, לפי פשוטו אשר יאמר העד כי הוא זה שנשבעת עליו, דער עדות טענה'ט אז דער וואס האט געשוואוירן איז הרי הוא אצלך, ס'ליגט ביי דיר, עד הדיינים, סאו פירט די פסוק אויס אז עד הדיינים יבא דבר שניהם, און ויחקרו את העדות, מ'טוט אויסטשעקן צו די עדות זענען לעדזשיט. אם כשרים הם אויב זענען זיי גוטע עדות וירשיעוהו לשומר זה און מען זאגט אז דער שומר האט געשווארן טאקע אויף פאלש איז ישלם שניים דארף דער שומר באצאלן דאפלט א כפל ואם ירשיעו את העדים אויב טוט מען טרעפן אז די עדים זענען זוממין שנמצאו זוממין איז ישלמו הם שניים לשומר אבער פארוואס פארן שומר ווייל זיי האבן געוואלט אז דער שומר זאל באצאלן סאו זיי זיי דארפן זיי געבן א כאשר זמם לעשות לאחיו פארן שומר. איז דאס איז זה לפי פשוטו. אבער רבותינו ז"ל דרשו כי הוא זה ללמד אז די כי הוא זה קומט מען לערנען עפעס אנדערש, אז שאין מחייבין אותו שבועה, אלא אם כן הודה במקצת, נאר ווען דארף דער שומר חינם שווערן, נאר אויב ער האט געזאגט אז האסט מיר געגעבן טאקע פיר באטלעך צו וואטשן, אבער צוויי זענען פארלוירן געווארן, צוויי האב איך דיר דא צוריק, איז לומר כך וכך אני חייב לך והמותר נגנב ממני, די איבריגע איז גע'גנב'עט געווארן פון מיר, נאר אויף אזא פאל דארף ער שווערן. כי הוא זה, קומט מען דאס דרש'ענען. אבער פשוט פשט אין פסוק אז עס איז געווען כי הוא זה אז די עדים זאגן אז ניין דער איז א ליגנער, ער האט געשוואוירן אויף פאלש. יעצט וואס טוט זיך מיט א שומר שכר? כי יתן איש אל רעהו חמור או שור או שה, וכל בהמה מ'האט אים געגעבן צו היטן א חמור, דא שטייט שוין נישט כלים, פארוואס ווייל די ענין, געווענטליך באצאלט מען איינעם צו וואטשן דיין חמור אדער שור אדער שה ווייל ס'איז א הענדפול, מה שאין כן כלים קען מען פשוט אריין לייגן אין סעיף, אבער והוא הדין לכלים פארשטייט זיך ביי א שומר שכר, וכל בהמה לשמור, ומת אז עס איז געשטארבן, ס'הייסט עס איז געשטארבן איז א אונס. ער איז געשטארבן פון זיך אליינס, או נשבר, ס'איז אראפגעפאלן פון א שטאק, פון צוויי דריי שטאק, ער האט זיך נישט געקענט אפהיטן, או נשבה, ס'איז געפאנגען געווארן דורך ווילדע ראבערס און ער האט נישט געהאט קיין ברירה מיט זיי, און אין רואה ס'איז נישט געווען קיין עדות בענין צו זאגן צי ס'איז טאקע לעדזשיט וואס ער זאגט אז ס'איז געווען א אונס צו נישט, איז דעמאלטס שבועת השם תהיה באשם זאל זיין א שבועה צווישן די צוויי, אם לא שלח ידו במלאכת רעהו דווקא מיטן תנאי אז ער האט טאקע נישט שולח יד געווען במלאכת רעהו וואס דעמאלטס פאלט אוועק די זאך אז ער איז פטור. די מינוט וואס ער האט שולח יד געווען איז ער חייב באונסין אויך דער שומר שכר און ולקח בעליו און דער בעל הבית דארף נעמען דעם שבועה במקום פעימענט און ולא ישלם און דער שומר דארף נישט באצאלן גארנישט איז איז אבער ואם גנב יגנב מעמו אויב איז עס גע'גנב'עט געווארן עס איז נישט געווען קיין אונס איז ישלם לבעליו פארוואס ווייל א שומר שכר איז נישט פטור פון פון גניבה ואבידה. וואס טוט זיך אבער אם טרף יטרף, ווייל אויב עס איז אבער פארציקט געווארן, פריער האט מען עס געהאט אז עס איז צוגעגנבעט געווארן דורך רויבערס, קומט די תורה עקסטער זאגן טריפה אין א עקסטערע פסוק ווייל איך וויל עפעס מרבה זיין, טרף יביאהו עד הטריפה, ברענג עדות אז עס איז טאקע פארציקט געווארן, און הטריפה דווקא פון א ווילדע חיה וואס דו האסט דיך נישט געקענט קעגן שטעלן, און דעמאלס לא ישלם, אבער אויב עס איז פארציקט געווארן דורך איינעם וועם דו האסט דיך געקענט קעגן שטעלן, איז דאך שוין ווייטער נישט קיין אונס, ממילא ביסטו שוין ווייטער חייב, לאמיר זען רש"י אויף די אלע פסוקים פון שומר שכר כי יתן איש אל רעהו חמור או שור אויף פסוק ט', פרשה ראשונה די ערשטע פרשה פון פסוק ו' ביז פסוק ח' איז נאמרה בשומר חינם, לפיכך פטר בו את הגניבה דעם האב איך געזאגט אז מען איז פטור אויב עס איז גע'גנב'ט געווארן, פארוואס ווייל א שומר חינם איז פטור בגניבה ואבידה ער איז נאר חייב ביי פשיעה, כמו שנאמר וגנב מבית האיש אם לא ימצא הגנב ונמצא בעל הבית לשבועה, זעה איך אלעס אז מען האט אז מען רעדט דא פון גניבה אז גניבה קען ער זיך ארויסדרייען דורך א שבועה אדער אדער סתם אזוי אויב עס איז נישט דא קיין עדות. איז למדת, דאס קען מען לאזן הערן, שפוטר עצמו בשבועה זו, אז א שומר חינם קען זיך פטר'ן דורכ'ן שווערן און ער ווערט פטור, ווייל ער איז פטור טעקניקלי פון גניבה ואבידה, אבער אין פרשה זו דא, פסוק ט', הייבט זיך אן רעדן פון א שומר שכר, לפיכך אינו פטור אם נגנבה, א שומר שכר איז דאך חייב בגניבה ואבידה, כמו, און נאר, און נאר פטור באונסין, כמו שכתוב וואס שטייט אין פסוק אם גנב יגנב מעמו ישלם, זע איך פון דעם אז גניבה ואבידה, סאו אז, אז ס'שטייט אין פסוקים אז גניבה ואבידה דארף מען באצאלן, מוז עס זיין אז מ'רעדט זיך דא פון א שומר שכר, אבל על האונס. כמו מת מעצמו, אונס איז ער דאך פטור, או נשבר או נשבה, בחזקה על ידי לסטים ס'איז צוגעגנבעט געווארן דורך שטארקע רויבערס וואס ער האט זיך נישט געקענט קעגן שטעלן, עס איז א לעדזשיט אונס, און עס איז ואין רואה שיעיד בדבר, עס איז נישט געווען קיין עדים וואס זאלן צוזעהן דעם מצב, איז דעמאלטס שבועת השם תהיה, זאגט רש"י ישבע שכן הוא כדבריו, זאל ער שווערן אז ער איז גערעכט אז עס איז טאקע געווען א אונס, און והוא לא שלח אין פאקט און עס מוז דאך זיין פאקטיש דעם תנאי אז ער האט נישט שולח יד געווען להשתמש בה לעצמו, פארוואס ווייל שאם שלח בה יד, ואחר כך נאנסה איז ער ווייטער חייב באונסין. אזוי האט מען שוין פריער געהאט אז א שומר חינם וואס כאטשיג ער איז פטור בגניבה ואבידה אויב איז ער שולח יד איז ער ווייטער חייב בגניבה ואבידה ווייל ער האט זיך באנוצט דערמיט איז ער ווערט ער כאילו א שואל למעשה סאו ולקח בעליו זאגט די הייליגע רש"י ולקח בעליו השבועה דער בעל הבית זאל נעמען דעם שבועה במקום פעימענט און ולא ישלם לו השומר כלום די שומר זאל אים גארנישט באצאלן יעצט ואם טרף יטרף ווי געשטאנען אין פסוק זאגט רש"י על ידי חיה רעה עס איז פארציקט געווארן דורך א ווילדע חיה וואס דאס איז טאקע א אונס יביא עדים שנטרפה באונס ופטור זאל ער ברענגען עדות אז עס איז טאקע געווען דורך א טרייפה, דורך א ווילדע חי', און ער איז פטור ווייל ס'איז טאקע געווען א אונס. אבער פריער האסטו נישט געזאגט אז מ'דארף ברענגען עדות אויב ס'איז געווען א מוות וואטעווער, ווייל דארטן איז געווען אין רואה, ס'איז נישט געווען קיין עדות, קען ער זיך ארויסדרייען מיט שבועה. דא פארשטייט זיך אויב איז נישט געווען קיין עדות אויף די טרייפה, קען ער אויכעט שווערן, אבער אויב האט ער עדות איז עס א חי' טובה, ער דארף נישט שווערן, הטרייפה לא ישלם. אינו אומר טרייפה לא ישלם אלא הטרייפה, די תורה זאגט הטרייפה מיט א היי הידיעה, פארוואס? ווייל יש טרייפה שהוא משלם, עס איז דא געוויסע טרייפות וואס ער דארף יא באצאלן ווייל ער איז טאקע א אונס, און יש טרייפה שאינו משלם ווייל ער איז נישט קיין אונס, למשל, טרייפת חתול, א קעצל, אדער ושועל א פוקס, אדער ונמיה וואס איז א וויזל, איז דאס אלעס משלם ווייל ער קען זיך קעגן שטעלן קעגן דעם קעצי, איז טרייפת זאב ארי ודוב ונחש וואס עס קומט אבער א ווילדע חיה, איז ער אוודאי א אונס, ער קען זיך נישט קעגן שטעלן, אינו משלם. פרעגט רשי, ומי לחשך לדון כן, ווער האט דיך אזוי אונטערגעמורמלט, אז דאס איז טאקע אמת, אז מען לערנט ארויס פון הטרייפה למעט א בהמה, א חיה וואס דו קענסט דיך יא אקעגן שטעלן, פארוואס זאל שהרי כתוב ומת או נשבר או נשבה, גיי איך מאכן א היקש נשבר או נשבה צו מיתה? מה מיתה שאין יכול להציל ווייל מיתה איז דאך א לעדזשיט אונס, איז אף שבר ושביה מוז זיין די איינציגסטע וועג ווי אזוי ער קען זיין פטור איז שאין יכול להציל. לאפוקי אויב קען ער זיך עס יא מציל זיין, ער קען וואטשען אז די בהמה זאל נישט אראפ פאלן די צוויי שטאק, אדער ער קען וואטשען אז דער חתול אדער די קעצי זאל עס נישט הרג'נען, איז ער פארשטייט זיך יא חייב, סאו מארגן וועט מען ממשיך זיין מירטשעם מיט די איבעריגע ד' שומרים זאלסטו מיר האבן א סוקסעספול דעי.